בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף נ ט. מ'הייבמיר אן דף נ ט עמוד א' ביי די צוויי פינטלעך, ר' לעזער אומר במקומו היה עומד ומחטא, איז אזוי, אונז האמיר געזען נעכטן אין די משנה אז די תנא קמא וואס מ'האט געזען דאס ר' יוסי הגלילי האלט אז די כהן גדול האט גענומען די אויסגעמישטע בלוט און ער האט עס געלייגט אויף די פיר קרנות פון די מזבח הפנימי, ער האט זיך ארום געדרייט ארום און ארום די מזבח, און ביי יעדע קרן איז געווען מחטא ויורד, מ'האט געלייגט פון ארויף צו אראפ. אזוי האט מען געשמירט, ר' לעזער אומר, ר' לעזער האבן געזען קריגט זיך, און ר' לעזער האט געזאגט אז במקומו היה עומד ומחטא, די כהן גדול איז נישט געגאנגען ארום און ארום די מזבח הפנימי, נאר געשטאנען אויף איין פלאץ, און ר' לעזער האט געזאגט אז ביי די קרן וואס איז געווען נאנט צום כהן גדול, די קרן וואס איז געשטאנען לעבן אים, דארט איז טאקע געווען מחטא ויורד, מען האט געשמירט פון ארויף צו אראפ, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט, ווייל טאמער מ'וועט שמירן פון אראפ צו ארויף קענען די בגדי כהונה שמוציג ווערן, אבער ביי אלע אנדערע קרנות ביי די דריי אנדערע קרנות, דארט האלט ר' לעזער אז היה נותן מלמעלה למטה, האט מען יא געשמירט פון אראפ צו ארויף, זאגט יעצט די גמרא, מתניתין מני, ווער איז די תנא פון אונזער משנה, ר' יודא, דאס גייט כשיטת ר' יודא, ווייל אזוי ווי מ'וועט יעצט זען, איז דא א מחלוקת ר' מאיר און ר' יודא, וואס טאקע האט ר' לעזער געהאלטן, דתניא, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, ר' מאיר אומר, רבי מאיר האלט אנדערש ווי די שיטה פון אונזער משנה, און רבי מאיר זאגט אז רבי לעזער אומר אז די שיטה פון רבי לעזער איז אז במקומו עומד ומחטא, ועל כולן היה נותן ממעלה למטה, חוץ מאותה שבאלכסון שנותן ממטה למעלה, ס'טייטש רבי מאיר האלט בשיטת רבי לעזער אז טאקע מ'איז געשטאנען אויף איין פלאץ, נאר וואס, נישט אלע דריי קרנות האט די כהן גדול געשמירט פון אראפ צו ארויף, נאר די קרן וואס איז ממש קעגן אים, וואס טייטש די קרן וואס איז געווען לעבן אים? דאס איז יעדער מודה מ'האט געשמירט פון ארויף צו אראפ, די אנדערע צוויי קרנות פון ביידע זייטן האלט ר' מאיר בשיטת ר' לעזער מ'האט אויך געשמירט פון ארויף צו אראפ, פארוואס ווייל אזוי דאס איז די נארמאלע וועג, מ'שמירט אזוי ווי ביי די קרן וואס איז נאנט צו אים גייט פון ארויף צו אראפ, איז די אנדערע צוויי אויכעט, נאר די קרן וואס איז ממש קעגן אים באלכסון די ווייטסטע קרן וואס דארט איז ממש שווער צו שמירן פון ארויף צו אראפ ווייל דארט דארף ער זיך איבערבייגן, איז דארט האט ער טאקע געשמירט פון אראפ צו ארויף, רבי יודא אומר רבי יודא קריגט זיך אויף רבי מאיר, און רבי יודא זאגט אזוי ווי מ'האט געזען ביי אונזער משנה, אז רבי לעזער אומר במקומו עומד ומחטא, ועל כולן הוא נותן מלמטה למעלה, חוץ מזו שהיתה לפניו ממש, שנותן ממעלה למטה, כי היכי דלא ניתווסן מאניה, אז זיין בגדי כהונה זאל נישט שמוציג ווערן, און ממילא זעהן מיר, אז רבי יודא האלט, אז טאקע נאר ביי די קרן וואס איז לעבן די כהן גדול, דארט האט מען טאקע געשמירט ממעלה למטה אז די בגדים זאלן נישט שמוציג ווערן, אבער ביי אלע אנדערע קרנות האט מען געשמירט ממטה למעלה, פארוואס ווייל ס'איז גרינגער אזוי. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, הזה ממנו על טהרו של מזבח, אז נאך מ'האט געענדיגט לייגן די פיר מתנות אויף די פיר קרנות, האט מען געשפריצט פון די בלוט זיבן מאל, על טהרו של מזבח. זאגט די גמרא מאי טהרו, וואס איז פשט פון די ווארט טהרו? זאגט די גמרא אמר רבה בר רב שילא, פלגיה דמזבח, ס'טייטש אויף די זייט פון די מזבח אויפן וואנט פונקט אינדערמיט, דאס איז די טהרו של מזבח, וואס איז דאס די לשון טהרו, כדאמרי אינשי, טהר טיהרא, והוה פלגא דיומא, אזוי ווי מענטשן זאגן טהר טיהרא, ס'א לשון פון הצהיר הצהריים, אז ס'איז געווארן מיטאג, די טאג איז קלאר, די זון איז קלאר, מילא זעהן מיר טהר איז א לשון פון האלב, מיטאג דאס איז האלבע טאג, און במילא זאגט רבה בר רב שילא, אז די זיבן מאל וואס מ'האט געשפריצט איז אויך געווען אויף די זייט פון די מזבח פונקט ביי די האלב, מיתיבי פרעגט איבער די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט קלאר אין א ברייתא אז נישט דארט האט מען געשפריצט, די ברייתא זאגט, כשהוא מזה, ווען מען שפריצט אויפן מזבח אינו מזה לא על גבי האפר ולא על גבי גחלים, מען שפריצט נישט אויף די אפר מיט די גחלים וואס ליגט אויף די מזבח, נאר וואס דען, אלא חותה גחלים אילך ואילך, נאר מען רוקט די גחלים אויף אלע זייטן, און מען לאזט איבער א ליידיגע שטח אויפן מזבח, ומזה, און מען שפריצט דארט ווי מען האט געמאכט ליידיג אויפן מזבח, מילא זעט מען קלאר אז נישט מען שפריצט אויפן וואנט פון מזבח ביי די פלגיה דמזבח ביי די האלב, נאר מען שפריצט פון אויבן, און ממילא זאגט טאקע די גמרא אלא אמר רבה בר רב שילא על גילויה דמזבח, אויף די דאך פון די מזבח, כדכתיב, אזוי ווי שטייט אין פסוק, וכעצם השמים לטהר, אז שטייט דארט אז די זקנים וואס זענען געווען ביי מתן תורה האבן געזען ויראו את אלקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר, אזוי ווי די קלארקייט פון הימל, מילא דא אויך, די לשון טהרו איז ווייל מ'האט דאך קלאר געמאכט, מ'האט דאך אפגערייניגט און אוועקגערייניגט די אפר מיט די גחלים פון אויף די מזבח, און דארט האט מען טאקע געשפריצט זיבן מאל. זאגט אונז די גמרא, תניא, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, חנניה אומר בצד צפוני הוא נותן, רבי יוסי אומר בצד דרומי הוא נותן, ס'טייטש אפילו טאקע מען האט געשפריצט אויף די דאך פון די מזבח, אבער מען קען שפריצן אויף די דאך וואס איז נענטער צו צפון, אדער אויף די דאך נענטער צו דרום, האבן מיר דא א מחלוקת, חנניה זאגט נענטער צו צפון, און רבי יוסי זאגט נענטער צו דרום, זאגט די גמרא במאי קמיפלגי, וואס איז בעצם דא די מחלוקת? זאגט די גמרא, מר סבר, פיתחא בדרום קאי, ס'טייטש חנניה האלט אז די פתח ארויסצוגיין פון קדשי קדשים אריין אין היכל איז אויף די דרום זייט, אזוי ווי מען האט געזען די מחלוקת צו ס'איז געווען צוויי פרוכת'ן צו איין פרוכת, טאמער ס'איז געווען צוויי פרוכת'ן איז דאך די כהן גדול ארויס אויפן דרום זייט פון היכל, און אזוי ווי מען האט נעכטן געשמועסט בשיטת ר' עקיבא, אויב אזוי קומט אויס אז די ערשטע פלאץ וואו מען האט געלייגט פון די מתנות איז געווען אויפן קרן דרומית מזרחית, און אזוי איז מען געגאנגען לינקס ארום און ארום, וואו האט מען געענדיגט? ביי צפונית מזרחית, קומט אויס אז דער כהן גדול ווען ער ענדיגט לייגן די פיר מתנות אויף די פיר קרנות שטייט ער נענטער צו די צפון זייט פונעם מזבח, און במילא זאגט חנניה אז היות וואס ער שטייט דארט שפריצט מען טאקע נענטער צו צפון די זיבן מאל, ומר סבר און ר' יוסי האלט אנדערש אז פיתחא בצפון קאי, ס'איז נאר געווען איין פרוכת, ממילא דער כהן גדול איז ארויס פון צפון זייט, און אזוי ווי מען האט נעכטן געזען בשיטת ר' יוסי הגלילי אויב אזוי האט דער כהן גדול אנגעהויבן ביי די קרנות האט ער אנגעהויבן ביים צפון מזרח ווינקל און געגאנגען רעכטס ארום און ארום, ווי האט ער געענדיגט? ביים דרום מזרח ווינקל, קומט אויס די כהן גדול ווען ער ענדיגט די מתנות שטייט ער ביים דרום זייט, פאר דעם טאקע שפריצט מען די זיבן מאל אויפן דרומדיגע חלק פונעם דאך פונעם מזבח, זאגט די גמרא אבער דכולי עלמא מיהא, היכא דגמרן מתנות דקרנות, התם יהיב על גגו, יעדער איז אבער מודה אז דארט ווי די כהן גדול ענדיגט די מתנות אויף די קרנות, דארט טאקע אויף יענע זייט שפריצט מען על גגו, איינער זאגט צפון איינער זאגט דרום, אבער מאי טעמא, פארוואס זענען ביידע מודה אז דארט ווי ער שטייט דארט דארף מען שפריצן אפשר פארקערט, ענטפערט די גמרא אמר קרא, מ'לערנט עס ארויס פון א פסוק, שטייט אין פסוק וטהרו וקדשו, מילא דרש'נט מען, מקום שקידשו, דארט ווי מען האט געלייגט די מתנות אויף די פיר קרנות, שם טהרו, דארט האט מען געמאכט, אזוי מען האט געזען טהרו של מזבח, דארט האט מען געמאכט די זיבן הזאות אויף יענע חלק פונעם מזבח. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה, שיירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון, אז די שיירי הדם פון די בלוט פון די פר און פון די שעיר האט מען אריינגעגאסן אין די יסוד מערבי פונעם מזבח החיצון, און אזוי ווי מ'האט נעכטן געזען, איז געווען צוויי יסודות, איינס נענטער צו מערב און איינס נענטער צו דרום, ביידע זענען געווען אויפן מערב דרום ווינקל, אבער איינס אויפן מערב זייט און איינס אויפן דרום זייט, און די חטאות פנימיות, וואס דאס איז כולל אין זיך אויך די פר ושעיר של יום כיפורים, האט מען אריינגעגאסן אין די מערב'דיגע יסוד, זאגט די גמרא פון וואו לערנט מען ארויס דער דין, דאמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק ואת כל דם הפר ישפוך, און ווי רש"י זאגט די עיקר איז די המשך הפסוק ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד, און ממילא דרש'ט מען וכי נפיק בההוא פגע ברישא, דאס טרעפט מען נישט, און ווייטער די עיקר נקודה איז אז שטייט אשר פתח אוהל מועד אז מען דארף עס אריינגיסן די יסוד וואס איז נענטער צו די פתח אוהל מועד, וועלכע יסוד איז דאס די מערב'דיגע יסוד, פארוואס ווייל די מזבח החיצון, די מערב'דיגע יסוד איז דאך נענטער צום קדשי קדשים, נענטער צום היכל, מילא דאס איז נענטער, און מילא פון אשר פתח אוהל מועד לערנט מען אז דארט גייט עס אריין, זאגט די גמרא ווייטער, האמער אויך געזען אין די משנה, אז ושל מזבח החיצון, היה שופך על יסוד דרומי, ס'טייטש אז די בלוט פון די חטאות חיצוניות, פון די געהעריגע חטאות, דאס האט מען נישט אריינגעגאסן אין דעם יסוד מערבי, נאר דאס האט מען אריינגעגאסן אין יסוד דרומי אין די אנדערע יסוד, זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, שטייט טאקע ביי די שיירי הדם פון די חטאות חיצוניות, שטייט יסוד המזבח, און במילא יסוד המזבח מיינט זה יסוד דרומית, אזוי מען האט געזען אין אונזער משנה, איי זאגט די ברייתא, אתה אומר יסוד דרומית, או אינו אלא יסוד מערבית, אפשר מיינט מען דא אויכעט די מערב'דיגע יסוד, זאגט אבער די ברייתא ניין, אמרת ילמד ירידתו מן הכבש, ליציאתו מן ההיכל, מה יציאתו מן ההיכל בסמוך לו, ואיזה זה יסוד מערבי, אף ירידתו מן הכבש בסמוך לו, ואיזה זה יסוד דרומי. ס'טייטש אזוי ווי, ווען מען קומט ארויס פון די היכל, האט מען דאך געזען מען לערנט ארויס פון אשר פתח אוהל מועד, אז מען דארף אריינגיסן די בלוט אין די יסוד וואס איז נענטער צום פתח אוהל מועד, וואס דאס איז דאך די מערב'דיגע יסוד, איז די זעלבע זאך ביי די חטאות חיצוניות, נאכדעם וואס מען קומט אראפ פונעם כבש וואס די כבש פון די מזבח איז געווען אויפן דרום זייט, מען קומט אראפ מיט די שיריים פון די בלוט, גיסט מען דאס אריין טאקע אין די דרומ'דיגע יסוד, וואס דאס איז נענטער טאקע צום כבש. זאגט יעצט די גמרא, נאכדעם וואס מען האט געזען די שיטה פון אונזער משנה, און די זעלבע זאך האט מען געזען אין די ברייתא, אז די חטאות פנימיות גיסט מען אריין אין די מערב'דיגע יסוד, די חטאות חיצוניות גיסט מען אריין אין דעם דרומ'דיגע יסוד, גייען מיר דא זען נאך צוויי שיטות. תניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, רבי ישמעאל אומר רבי ישמעאל קריגט זיך און ער זאגט זה וזה יסוד מערבי אז סיי די חטאות פנימיות און סיי די חטאות חיצוניות ביידע גיסט מען אריין די יסוד מערבי רבי שמעון בר יוחאי אומר אז זה וזה יסוד דרומי אז ביידע גיסט מען אריין די יסוד דרומי האבן מיר דא צוויי נייע שיטות זאגט די גמרא בשלמא רבי ישמעאל קסבר ילמד סתום ממפורש וואס טייטשט דאס אז רבי ישמעאל האלט אז ביידע גיסט מען אריין די יסוד מערבי דאס קען מען פארשטיין פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט, ביי די חטאות פנימיות, דרש'ט מען פון פסוק אשר פתח אוהל מועד, אז מ'דארף עס אריינגיסן יסוד מערבי, ביי די חטאות חיצוניות שטייט נישט וועלכע יסוד מ'זאל עס אריינגיסן, איז אין די ברייתא האט מען טאקע געזען אז מ'לערנט עס ארויס, אזוי ווי ביי די חטאות פנימיות גייט מען צו די וואס איז נענטער, דא גייט מען אויך צו די וואס איז נענטער, ר' ישמעאל זאגט ניין, מ'לערנט עס ממש ארויס די זעלבע, אזוי ווי דארט איז יסוד מערבי, דא אויך יסוד מערבי, מילא די שיטה פון ר' ישמעאל קען מען נאך פארשטיין, אלא ר' שמעון בן יוחאי מאי טעמא, פארוואס האלט רבי שמעון בן יוחאי אז מען גיסט אריין ביידע אין די יסוד דרומי, האבן דאך געזען א לימוד אשר פתח אוהל מועד אז מען דארף עס אריינגיסן אין די יסוד וואס איז נענטער צום אוהל מועד, ענטפערט די גמרא, אמר רב אשי, קסבר, פתחא בדרום קאי, האבן דאך שוין געזען א מחלוקת וואו איז געשטאנען די מזבח החיצון, איז דאך דא א שיטה אז דער גאנצער מזבח החיצון איז געווען אינעם צפון זייט פונעם עזרה, אויב אזוי אז דער גאנצער מזבח החיצון איז געווען אינעם צפון זייט, קומט אויס אז די יסוד הדרומי דאס איז ממש קעגן איבער דעם פתח פון אוהל מועד, און ממילא האלט טאקע רבי שמעון בן יוחאי אז דאס מיינט אשר פתח אוהל מועד, די יסוד דרומי, ממילא ביידע גיסט מען אריין אין די יסוד דרומי, אזוי האלט ר' שמעון בן יוחאי, זאגט יעצט די גמרא, תנא דבי ר' ישמעאל בדבי ר' שמעון בן יוחאי, וואס טייטש אין בית מדרש ר' שמעון בן יוחאי האבן די תלמידים געלערנט א ברייתא אז ר' ישמעאל למעשה צום סוף האט מודה געווען צו ר' שמעון בן יוחאי אז ביידע גיסט מען אריין אין דרומדיגע יסוד, אז וואס אז ר' ישמעאל האט קלאר געזאגט,

טייטש אז די אלע בלוטן וואס מ'האט אריינגעגאסן אין די יסוד איז אריינגעגאנגען אינעם אמת המים וואס דארט אריבערגעפארן אינעם עזרה, פון דארט איז עס ארויס צום נחל קדרון, און מ'פלעג עס פארקויפן פאר מענטשן זאלן קענען באמיסטיגן זייער פעלדער מיט די וואסער, מ'האט געדארפט צאלן געלט פאר הקדש טאמער מ'האט זיך געוואלט נוצן מיט די וואסער, און טאמער מ'באנוצט זיך מיט די וואסער אן צאלן, האט דער משנה געזאגט מועלים בהם, אז מ'איז מועל בהקדש, זאגט די גמרא תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, מועלים בדמים דברי ר' מאיר ור' שמעון, ס'טייטש ר' מאיר און ר' שמעון האלטן טאקע אז ס'איז דא מעילה ביי בלוט, וואס טייטש די בלוט וואס איז גערינען דארט אין נחל קדרון איז דא ביי דעם מעילה מ'דארף צאלן טאמער מ'וויל זיך באנוצן מיט דעם, וחכמים אומרים, און חכמים קריגן זיך, ס'טייטש חכמים דא אין די ברייתא קריגן זיך אויך אויף אונזער משנה, און זיי זאגן אין מועלים בהן, נישט דא אינגאנצן ביי דעם א דין מעילה, זאגט יעצט די גמרא, עד כאן לא פליגי אלא מדרבנן, די גאנצע מחלוקת צו ס'איז יא דא מעילה ביי די בלוט פון נחל קדרון צו נישט, איז נאר א דרבנן'דיגע מחלוקת, טייטש אוודאי נישט דא ביי דעם מעילה מדאורייתא, נאר מדרבנן, אבל מדאורייתא אין מועלים בהן, מדאורייתא איז זיכער נישט דא ביי דעם קיין מעילה, מנא הני מילי, פון וואו לערנט מען דאס ארויס? ס'טייטש פון וואו ווייסט מען אז ס'איז טאקע נישט דא מעילה ביי די בלוט מדאורייתא, זאגט די גמרא, אמר עולא, עולא ענטפערט, אמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק לכם, די פסוק זאגט ואני נתתיו לכם על המזבח, דרש'ט מען לכם, שלכם יהא אז די בלוט פון די קרבנות איז אזוי ווי ענקער'ס, אזוי ווי בלוט פון ענקערע בהמות איז ענקער'ס, נישט דא ביי דעם קיין מעילה, די זעלבע זאך בלוט פון קרבנות איז אויך נישט דא ביי דעם קיין מעילה, דבי ר' שמעון תנא, א צווייטע לימוד, שטייט אין פסוק לכפר, טאקע אין המשך הפסוק ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר, פון לכפר דרש'ט מען לכפרה נתתיו, ולא למעילה, די תפקיד פון די בלוט איז צו מכפר זיין, נישט צו קיין מעילה וואס טייטש איז נישטא ביי דעם קיין מעילה, ס'איז נישטא אלעס רעדט מען מדאורייתא פארשטייט זיך, ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, אמר קרא, שטייט אין פסוק הוא די פסוק זאגט כי הדם הוא בנפש יכפר, איז פון הוא לערנט מען ארויס, לפני כפרה כלאחר כפרה, אז די בלוט איז אלעמאל בהוייתו יהא ס'האט אלעמאל די זעלבע דין, די לפני כפרה איז טייטש פארן שפריצן, האט די זעלבע דין ווי נאכן כפרה, אז וואס? מה לאחר כפרה אין בו מעילה, אף לפני כפרה אין בו מעילה, אזוי ווי נאכן כפרה נאכן שפריצן די בלוט איז נישט דא ביי דעם קיין מעילה, אזוי וועט מען באלד טאקע זען וואס איז טאקע די סברא צו זאגן אזוי, אבער נאכן שפריצן איז פשטות יעדער מודה איז נישט דא ביי דעם קיין מעילה, און די זעלבע זאך איז פארן שפריצן איז אויך נישט דא ביי דעם קיין מעילה, און דאס לערנט מען ארויס פון הוא אז די בלוט האט אלעמאל די זעלבע צושטאנד, פרעגט אבער די גמרא, ואימא לאחר כפרה כלפני כפרה, מה לפני כפרה יש בו מעילה, אף לאחר כפרה יש בו מעילה, וואס טייטשט פון הוא ווייסט מען סך הכל אז די דין פון די בלוט טוישט זיך נישט, נישט פארן שפריצן און נישט נאכן שפריצן ס'האט אלעמאל די זעלבע דין, איז אנשטאט זאגן ווי רבי יוחנן האט געזאגט, אזוי ווי נאכן שפריצן איז נישט דא קיין מעילה, די זעלבע זאך פארן שפריצן איז אויך נישט, זאג פארקערט, אזוי ווי פארן שפריצן איז יא דא נאכן שפריצן איז אויך דא, און אלעמאל וועט זיין מעילה ביי בלוט, זאגט די גמרא ניין, דאס קען מען נישט זאגן, ווייל אין לך דבר שנעשית מצוותו ומועלין בו, נישט דא אזא זאך א זאך וואס מ'האט געענדיגט ביי דעם די מצוה, און ס'זאל נאך אלץ זיין ביי דעם מעילה, מילא דאס איז קלאר אז נאכן שפריצן די בלוט איז נישט דא קיין מעילה, קומט אויס יעצט אז שטייט הוא אז די בלוט טוישט זיך נישט, ס'איז אלעמאל די זעלבע צושטאנד, מוז מען טאקע זאגן אז פארן שפריצן איז אויך נישט דא קיין מעילה, פרעגט די גמרא אזוי, זאגסטו אזא כלל אז א זאך וואס מ'האט געענדיגט די מצוה ביי דעם אזוי ווי ביי די בלוט מ'האט געענדיגט שפריצן איז נישט דא ביי דעם קיין מעילה ולא, והרי תרומת הדשן, תרומת הדשן וואס ווען מ'ענדיגט מיטן תרומת הדשן, לייגט מען עס לעבן מזבח, און ווי רש"י זאגט שטייט ושמו אצל המזבח, און מען דרש'ט פון ושמו אצל המזבח אז דארף גניזה, וואס טייטש ס'אסור בהנאה אפילו מען ענדיגט מיט דעם די עבודה נאכדעם וואס מען מאכט תרומת הדשן, טאר מען נאכאלץ נישט נהנה זיין פון דעם, איז ממילא זעען מיר קלאר נישט ווי די כלל אז אין לך דבר שנעשית מצוותו ומועלין בו, זאגט די גמרא, משום דהוה תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובין הבאים כאחד, וכל שני כתובין הבאים כאחד אין מלמדים, וואס טייטש די גמרא זאגט אוודאי ביסטו גערעכט, האסט מיר טאקע געטראפן א גוטע פלאץ א גוט היכי תמצא אז ביי תרומת הדשן, אפילו נאכדעם וואס מ'ענדיגט די מצוה איז נאך אלץ דא ביי דעם מעילה, אבער קענסט נאך אלץ נישט ארויסלערנען פון דא אויף בלוט, ס'טייטש אוודאי די כלל א כלל, נאכדעם וואס מ'ענדיגט א מצוה איז נישט דא ביי דעם קיין מעילה, איי תרומת הדשן? זאגט די גמרא ווייל ס'איז דא נאך א פלאץ וואס דארט זעט מען אויך אז אפילו נאכדעם וואס מ'ענדיגט די מצוה מיט דעם איז אויך דא ביי דעם מעילה, ווי איז דאס? בגדי כהונה, די בגדי לבן פון כהן גדול, וואס שטייט ביי דעם אין פסוק והניחם שם, וואס מ'דרש'ט פון דעם אויך אז דארף האבן גניזה, ס'טייטש אז ס'אסור בהנאה אפילו נאכדעם וואס די כהן גדול האט געמאכט מיט דעם די עבודה, מילא האט מען נאך א פלאץ וואס מ'ענדיגט מיט עפעס די עבודה, און ס'איז נאך אלץ דא ביי דעם מעילה, און ממילא איז דא א כלל אז כל שני כתובין הבאים כאחד אין מלמדים, טאמער ס'שטייט איינמאל אין די תורה עפעס קען מען זיך ארויסלערנען אויף אנדערע פלעצער, אבער טאמער ס'שטייט צוויי מאל אין די תורה עפעס קען מען זיך נישט ארויסלערנען אויף אנדערע פלעצער, נאר מען זאגט אז טאקע נאר ביי די צוויי פלעצער, מילא זאגט טאקע די גמרא אז ביי תרומת הדשן און ביי בגדי כהונה נאר ביי די צוויי פלעצער איז דא א יוצא מן הכלל אז אפילו נאכדעם וואס מ'ענדיגט די מצוה איז נאך אלץ דא ביי דעם מעילה, אבער ביי אלע אנדערע פלעצער נישט אזוי, און מילא ביי בלוט טאקע אוודאי נאכן שפריצן וועט נישט זיין קיין מעילה, זאגט די גמרא, הניחא לרבנן דאמרי והניחם שם, מלמד שטעונין גניזה, דאס איז גאנץ גוט לויט די חכמים, וואס האלטן אז דאס וואס שטייט ביי די בגדי לבן והניחם שם מיינט טאקע מען דארף עס באגראבן, מילא האבן מיר צוויי פלעצער וואו מען געפינט אז אפילו נאכדעם וואס מען מאכט די עבודה דא ביי דעם מעילה, אלא לרב דוסא דאמר בגדי כהונה ראויין הן לכהן הדיוט, מאי איכא למימר, רב דוסא קריגט זיך, רב דוסא זאגט פון והניחם שם לערנט מען סך הכל אז דער כהן גדול טאר נישט ניצן די זעלבע בגדי לבן צוויי יאר אין א צי נעקסטע יום כיפור נאכאמאל אבער א כהן הדיוט האלט רב דוסא אוודאי מעג זיך באנוצן מיט דעם וואס טייטש אז ס'נישט דא ביי דעם קיין מעילה קומט אויס לויט רב דוסא אז ס'איז נאר דא איין פלאץ וואס דארט געפינט מען אז נאכדעם וואס מ'ענדיגט די מצוה מיט עפעס איז נאכאלץ דא ביי דעם מעילה וואו איז דאס תרומת הדשן? מילא קען מען ארויסנעמען פון תרומת הדשן אויף אנדערע פלעצער אויך. קומט אויס אז די בלוט נאכן שפריצן קען אוודאי זיין אז ס'איז יא דא ביי דעם מעילה. איז שוין ווייטער צוריק שווער. פארוואס זאגט ר' יוחנן פון הוא לערנט מען ארויס אז סיי פארן שפריצן סיי נאכן שפריצן איז נישט דא קיין מעילה? זאג פארקערט אז סיי פארן שפריצן סיי נאכן שפריצן איז יא דא מעילה. זאגט די גמרא ניין, משום דהוי תרומת הדשן ועגלה ערופה, שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין. ס'טייטש ס'איז דא נאך א פלאץ. עגלה ערופה, נאכדעם וואס מען האקט אפ דעם קאפ פון עגלה ערופה, שטייט אויך אין פסוק, מען לערנט ארויס פון פסוק, אז נאך מ'ענדיגט די מצוה נאך אלץ דא ביי דעם מעילה, וואס טייטש אסור בהנאה, מילא ווייטער האט מען צוויי פסוקים, זאגט מען אז דער דין איז נאר ביי די צוויי פסוקים, ביי אנדערע פלעצער נישט אזוי, און מילא די כלל, א פעסטע כלל, אז אין לך דבר שנעשית מצוותו ומועלין בו, און במילא איז די לימוד פון ר' יוחנן א גוטע לימוד, זאגט אבער די גמרא הניחא למאן דאמר אין מלמדין, אלא למאן דאמר מלמדין, מאי איכא למימר, טאקע, ס'איז דא א מאן דאמר וואס האלט אז כל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין, אבער ס'איז אויך דא א מאן דאמר וואס האלט, אז אפילו שטייט צוויי מאל עפעס אין די תורה קען מען זיך נאכאלץ ארויסלערנען פון דארט, און ממילא קען מען זיך ארויסלערנען פון תרומת הדשן און פון עגלה ערופה איבעראל אז נאכדעם וואס מען ענדיגט א מצוה איז נאכאלץ שייך מעילה, איז שוין ווייטער צוריק שווער ביי בלוט איז אויך אזוי? זאגט די גמרא ניין, דא וועט זיין אנדערש, ווייל תרי מיעוטי כתיבי, דא איז דא צוויי מיעוטים, ושמו און הערופה, ס'טייטש ביי תרומת הדשן שטייט ושמו אצל המזבח, ס'וואלט געקענט שטיין ושם, וואס שטייט ושמו? פון ושמו לערנט מען ארויס אז נאר ביי תרומת הדשן איז דא די דין אז אפילו מ'האט געענדיגט די מצוה דא ביי דעם מעילה, אנדערע פלעצער נישט. די זעלבע זאך ביי עגלה ערופה שטייט הערופה, וואס דארף שטיין הערופה מיט די ה' הידיעה? אז נאר ביי די עגלה ערופה, דא איז טאקע דא די דין אז נאכדעם וואס מ'ענדיגט די מצוה איז נאך אלץ אסור בהנאה, אבער ביי אנדערע פלעצער נישט. ממילא ווייטער צוריק זעהן מיר אז בלוט נאכן שפריצן איז אוודאי נישט דא ביי דעם קיין מעילה, און ממילא איז רבי יוחנן'ס לימוד א גוטע לימוד אז די זעלבע זאך פארן שפריצן איז אויך נישט דא קיין מעילה. זאגט יעצט די גמרא, והני תלתא קראי בדם למה לי, וואס טייטש האבן דאך געהאט דריי לימודים דא, עולא האט געזאגט מ'לערנט עס ארויס פון לכם שלכם יהא רב שמעון האט געזאגט מ'לערנט עס ארויס פון לכפר לכפרה נתתיו ולא למעילה, רבי יוחנן זאגט מ'לערנט ארויס פון הוא, וואס דארף מען האבן דריי לימודים צו קומען לאזן הערן אז ביי בלוט איז נישטא קיין מעילה, זאגט טאקע די גמרא, מ'נוצט עס אויף דריי אנדערע לימודים, ס'טייטש יעדער איינע פון די דריי שיטות מ'האט פריערט געזען האלט אז זיין לימוד נוצט מען אויף מעילה, און די אנדערע צוויי אויף אנדערע צוויי לימודים אז וואס? חד למעוטי מנותר, איינס צו ממעט זיין אז ביי בלוט פון א קרבן איז נישטא די איסור נותר, יעצט בעצם סתם אזוי איז דא א חיוב כרת טאמער איינער עסט בלוט פון יעדע זאך, אבער דא רעדט מען ס'טייטש אז טאמער איינער עט טוען בשוגג, איז בשוגג אז מען טוט צוויי עבירות דארף מען ברענגען צוויי חטאות, איז טאמער איז דא בלוט פון א קרבן וואס בעצם ביי א קרבן איז דא נותר, און איינער עט עס עסן בשוגג, העט ער נאר דארפן ברענגען א חטאת אויף דעם וואס האט געגעסן בלוט, נישט אויף דעם וואס האט געגעסן דא נותר, און די זעלבע זאך וחד למעוטי ממעילה, אזוי ווי מען האט געזען, איין מיעוט איז קלאר צו ממעט זיין אז עס איז נישט דא ביי דעם קיין מעילה, וחד למעוטי מטומאה, ס'טייטש אז איינער עסט א קרבן בטומאה דארף ער ברענגען א חטאת, ביי בלוט איז נישט אזוי, זאגט די גמרא, די גמרא לייגט צו, אבל מפיגול לא צריך למעוטי קרא, לגבי פיגול דארף מען נישט קיין מיעוט פון פסוק, ס'טייטש נארמאל ווייסט מען דאך טאמער א כהן טוט איינע פון די עבודות מיט א מחשבת פיגול אז מען וועט עס עסן אדער שפריצן די בלוט חוץ לזמנו איז די דין איז אז די קרבן איז פיגול און טאמער איינער עסט פון א פיגולדיגע קרבן איז ער חייב כרת דא אבער דא ביי בלוט ביי בלוט איז נישט דא די איסור פון פיגול און מען דארף נישט קיין לימוד פון א פסוק אויף דעם פארוואס דתנן ווייל מיר האבן געלערנט אין א משנה א צווייטע מקור אויף דעם שטייט אין די משנה כל שיש לו מתירין בין לאדם בין למזבח יעדע חלק פון א קרבן וואס איז דא אויף דעם א מתיר סיי א מתיר לאדם און סיי א מתיר למזבח ס'טייטש אזוי בעצם די אלע דיני פיגול לערנט מען ארויס אין א שלמים, יעצט ביי שלמים איז דא געוויסע חלקים וואס מען עסט וואס א מענטש קען עסן וואס די בעל הקרבן עסט, ווען מעג ער דאס עסן? נאר נאכדעם וואס מען שפריצט די בלוט, און ווי רש"י ברענגט דא די לימוד, שטייט אין פסוק ודם זבחיך ישפך על מזבח ה' אלקיך, און נאר נאכדעם הערשט שטייט והבשר תאכל, מילא מעג מען נאר עסן נאך מען שפריצט די בלוט ס'טייטש די בלוט איז א מתיר אז מען זאל דאס מעגן עסן, די זעלבע זאך למזבח, מען מעג נאר מקטיר זיין די אימורים פונעם שלמים נאכדעם וואס מען שפריצט די בלוט, רשי ברענגט אויך די פסוק, שטייט אין פסוק וזרק הכהן את הדם על מזבח ה' פתח אוהל מועד נאר נאכדעם שטייט והקטיר החלב לריח ניחוח לה' נאר נאכדעם איז מען מקטיר, איז על כל פנים סיי די חלק וואס גייט אויפן מזבח און סיי די חלק וואס א מענטש עסט, דאס איז א זאך וואס איז יש לו מתירין, ס'טייטש די בלוט, מען שפריצט די בלוט דאס איז מתיר דאס צו עסן, ביי דעם חייבין עליו משום פיגול, ביי דעם איז דא א חיוב פיגול טאמער איינער העט עסן די חלקים פון א פיגולדיגע קרבן, סיי די חלקים וואס דארף גיין אויפן מזבח, סיי די חלקים וואס בדרך כלל עסט די באלעבאס, איז עט ער עובר זיין אויף דעם איסור פיגול עט זיין חייב כרת, אבער ודם עצמו מתיר הוא, די בלוט האט דאך נישט קיין מתיר, די בלוט אליין איז דאך א מתיר, מילא ביי בלוט איז סתם אזוי נישט שייך דיני פיגול, מילא דארף מען נישט האבן א שפעציעלע מיעוט צו זאגן אז ביי בלוט איז נישט דא די איסור.